אקעי, אידיש, מיין ערשטע שפראך איז אידיש, איך רעד נאך אידיש צו מיין מאמע, מיין טאטע, מיין שוועסטער, ניין נישט מיין שוועסטער, מיין ברודער, איך בין געבוירן אין וויליאמסבורג, נישט נישט די וויליאמסבורג וואס יעדער ווייסט יעצט, די ערשטע, די ארידזשינעל, איך האב געלערנט ענגליש ווען איך בין געגאנגען אין סקול. שולע אז און צו מיך אידיש איז א שפראך וואס יעצט אסאך אסאך אידישע קינדער רעדן נישט די שפראך מער די די עכטע פרומע די סאטמארע די באבעווע די חסידישע קינדער רעדן עס אבער אפילו אין מיין משפחה די יונגערע קינדער רעדן עס נישט מער נאר מיין עלטערע ברודער און איך רעדן אידיש די אנדערע שוועסטער און ברודער רעדן נישט אידיש. מיין טאטע רעדט אידיש נאר מייסטנס אידיש, און מיין מאמע רעדט זיבן זיבן שפראכן, אבער ווען זי רעדט צו מיך אדער צו מיין באבע אדער צו איר ברודער, זי רעדט אידיש. וואס נאך קען איך דיר זאגן וועגן אידיש? ווען איך גיי איינקויפן אין וויליאמסבורג, די מענטשן אין די געשעפטער פרעגן מיך ווי אזוי איך קען רעדן אזא אידיש, פון ווי פון ווי קום איך, אזא זאפטיגע סאטמארע אידיש, און איך זאג זיי איך בין דא, איך בין דא געבוירן, און נאכדעם זיי פרעגן מיך אלעמאל וואס איז דיין טאטע'ס נאמען, און ווען איך זאג זיי מיין טאטע'ס נאמען, זיי טראכטן אביסל. און נארמאל אפאר מינוט שפעטער זאגן זיי יא יא איך ווייס דיין טאטע און זיי קענען מיך זאגן ווי אלט מיין טאטע איז, זיי זענען געגאנגען ישיבה מיט אים, אדער זיי זענען געווען ביי א חתונה לעצטע וואך מיט אים, אדער, ס'איז א קליינע וועלט ווען מ'שפאצירט ארום וויליאמסבורג. ווי יעדער רעדט אזא סאטמארע אידיש, יעדער ווייסט יעדער איינער, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי דו רעדסט צו איינעם פאר פינף מינוט צען מינוט און דו ווייסט נישט די זעלבע מענטש אדער ביסט נישט משפחה מיט זיי, נארמאל בין איך משפחה מיט יעדער איינער וואס איך זע אין וויליאמסבורג, ערשטע צווייטע דריטע קאזינס עפעס אזוי. איך קען דיר זאגן דריי מעשה'ס פון אזא אזא וויאזוי זאגט מען הירש איך האב שוין פארגעסן די ווארט, וואס איז געשען איך בין געגאנגען איינקויפן און ס'איז געווען אין מיעל מארט, ווייסט וואס מיעל מארט איז, און די מענטש האט מיך געפרעגט, איך בין געווען מיט א מיט א חבר'טע פון מיין, און ער האט ער האט געטראכט אה דו ביסט א ביסט א פייגעלע האט ער געטראכט, האט ער מיך געפרעגט אה דו האסט האסט ליב מיידלעך, האב איך געזאגט איך האב ליב אלע מענטשן, ער האט מיך געזאגט אה איך האב דאס קיינמאל נישט פארשטאנען אבער ער איז געווען זייער גוט צו מיר איז נישט געווען געמיין, ער האט מיך געפרעגט וואס איז דיין נאמען, דו רעדסט אזוי אידיש פון ווי ביסטו, האב איך געזאגט איך בין פון דא, האט ער געזאגט וואס איז דיין נאמען, האב איך אים געזאגט און וואס איז דיין טאטע'ס נאמען. האב איך אים געזאגט, האט ער געטראכט און גע'חשבונ'ט אין זיין קאפ, איך האב געזאגט, וואס מאכסטו א חשבון? געזאגט, איך בין געווען אין קעמפ מיט דיין טאטע פינף און פערציג יאר צוריק, איך האב געזאגט, יא? ער זאגט, יא יא, און ער איז געווען גערעכט, ווייל ער האט מיך געזאגט זאכן וועגן מיין טאטע וואס איז טאקע געווען גערעכט, האב איך געזאגט, האסט אים געזען זייט דעמאלטס? האט ער געזאגט, יא, חתונות, שמחות. דאס איז די ערשטע געשעפט, נאך א צווייטע געשעפט, זעלבע זאך, די מאן האט מיך געפרעגט פון ווי איך קום, האב איך געזאגט וויליאמסבורג, וואס איז דיין טאטע'ס נאמען, האב איך אים געזאגט, ער האט געזאגט, אה יא, דו האסט געוואוינט דא אויף די גאס דרייסיג יאר צוריק, האב איך געזאגט, יא, טאקע, גערעכט. און די דריטע מעשה איז, איך בין געווען א א געשעפט, און ס'איז געווען א חסידישע בחור,

און אויך נאך איין, כ'בין געווען אין די לאוער איסט סייד, כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט דאס אין אידיש, און ס'איז דא א באקעריי גערופן משה'ס בעיקערי צווייטע עוועניו, כ'ווייס נישט וועלכע גאס, כ'גיי אריין דארט, און די מאן אויך מיט די אידיש, אה וויאזוי רעדסטו אידיש? האב איך אים געזאגט, וואס איז דיין נאמען? און כ'האב אים געזאגט.

און האט געזאגט, ביסטו די זון אדער די טאכטער? האב איך אים געזאגט, ביידע, ס'ווענדט זיך. האט ער געזאגט, איך קען נעמען א פאטא פון דיר? האב איך געזאגט, ניין. האט ער געזאגט, איין מינוט, איין מינוט, איך וויל רופן מיין ווייב, איך וויל דו זאלסט רעדן צו מיין ווייב. און ער האט גענומען זיין טעלעפאן, ער האט גערופן זיין ווייב, און האט מיך געלייגט אויף די טעלעפאן מיט זיין ווייב. אז זי זאל קענען הערן מיין אידיש, אבער זי קען מיך נישט זעהן, איך ווייס נישט וואס עס איז געווען עפעס פאר אים, אבער סאו יעצט ווען איך גיי דארט און ער איז דארט, דו ווייסט, ער פרעגט מיך, ער רופט, אה, ער האט גענומען מיין מיין נאמבער, און ער רופט מיך אמאל אמאל רופט מיך פאר יום טוב עפעס, און ער זאגט, יו נאו, איך טראכט וועגן דיר, עפעס, יו נאו, וויאזוי זאגט ער, ער רעדט פון דו ווייסט ביסט א אידישע נשמה און ווען דו דארפסט עפעס קענסט מיך רופן, ס'איז לייק איך דארף גארנישט, דאס איז מיין דאס איז מיין לעצטע מיין לעצטע מעשה פון אידן וואס רעדן אידיש צו מיר.